בעזרת השם יתברך מסכת נדרים דף ס"ח, מיר הייבן אן דף ס"ח עמוד א', זיבן שורות פון אויבן סוף שורה איבעיא להו, זאגט די הייליגע גמרא, איבעיא להו האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, בעל מיגז גייז או מקליש קליש, פשט אזוי, אונז האבן נעכטן געזען אז א נערה מאורסה, טאמער מען וויל מפר זיין איר נדר דארף סיי די טאטע און סיי די מאן צוזאמען מפר זיין איר נדר, יעצט אזוי, היות וואס ביידע דארפן מפר זיין די נדר, איז פשט האלב נדר איז ער מפר און האלב נדר איז ער מפר איז די שאלה איז וואס געשענט ווען נאר איינער איז מפר טאקע די בעיא איז דא אויפן מאן אבער די זעלבע בעיא איז אויפן טאטן וואס געשענט טאמער נאר איינער איז מפר וואס געשענט יעצט מיט די נדר צי זאגט מען אז האלב די נדר איז מפר און די אנדערע האלב איז גאנץ פשט מען נעמט די נדר מען צוטיילט עס אויף האלב האלב אויס און האלב איז גאנץ אדער אפשר ניין ס'ארבעט נישט אזוי נאר ווען איינער איז מפר מאכט ער שוואך די גאנצע נדר נישט האלב איז אויס און האלב איז גאנץ נאר די גאנצע מעשה שוואך ווען די צווייטע מפר איז די גאנצע נדר מופר דאס איז די בעיא פון די גמרא פרעגט די גמרא היכא קא מיבעיא לן פשט וואו כאפט א נפקא מינה צווישן די צוויי צדדים זאגט די גמרא כגון דנדרה מתרין זיתין ושמע ארוס והיפר לה ואכלתינון למשל א פרוי האט געמאכט א נדר אז זי גייט נישט עסן צוויי זיתים יעצט די פרוי איז א נערה מאורסה, איר מאן האט געהערט פון דעם, ער האט מפר געווען, די טאטע האט נישט מפר געווען, נאכדעם איז געגאנגען די פרוי און געגעסן ביידע זיתים וואס האט געמאכט א נדר אויף דעם, איז דא שטעקט די שאלה, אי אמרינן מיגז גייז, טאמער מען זאגט אז א האלבע הפרה איז כאילו ס'איז צושניטן די נדר אויף האלב, אויב אזוי איז פשט אז ווען די מאן האט מפר געווען האט ער מפר געווען א האלבע נדר, די אנדערע האלב איז גאנץ, קומט אויס אז אויף איין זית האט זי גארנישט עובר געווען ווייל איין זית איז מותר געווארן מיטן מאן, די אנדערע זית איז אינגאנצן אסור. איז אויף די אנדערע זית האט זי עובר געווען אויף דעם קריגט זי מלקות איז לקיא קריגט זי טאקע מלקות אבער אי אמרינן מקליש קליש טאמער מען זאגט נישט אזוי נאר טאמער מען זאגט ברגע וואס די מאן האט מפר געווען האט ער סך הכל שוואך געמאכט די גאנצע נדר אויב אזוי איז דאס יעצט א שוואכע נדר איז איסורא בעלמא הוא האט זי טאקע עובר געווען א איסור אבער מלקות עט זי נישט קריגן מאי פרעגט די גמרא וואס איז די דין? יעצט, דרך אגב, די ר"ן צייכנט צו אז לכאורה איז דא א גמרא אין שביעות וואס רב פפא זאגט דארט אז מען קריגט מלקות אפילו אויף ווייניגער ווי א כזית, איז אויב אזוי שטעלט זיך די קשיא וואס האט די גמרא דא געדארפט ברענגען א דוגמא פון צוויי כזית אויב אפילו איין כזית איז אויך נוגע די שאלה ווייל אפילו אז זי עט עסן ווייניגער ווי א כזית עט זי אויך קריגן מלקות, איז זאגט די ר"ן כמה וכמה תירוצים איין תירוץ זאגט די ר"ן, אז די גמרא דארט איז נאר כשיטת רב פפא, ס'איז דא מאן דאמר וואס קריגן זיך אויף דעם און די גמרא דא האט געוואלט גיין לכל הדעות. נאך א תירוץ זאגט די ר"ן אז קען זיין די גמרא דא רעדט פון א שביעה, און מען באטרעפט דאך אסאך מאל אז די גמרא פארטוישט די לשון צווישן נדר און שביעה, און ביי שביעה איז יעדער מודה אז צו קריגן מלקות דארף זיין א כזית. אן אנדערע תירוץ זאגט די ר"ן בשם די רשב"א אז מען רעדט דא פון א קרבן מען רעדט נישט פון מלקות, וואס טייטש וואס שטייט דא לקיא מיינט לקיא בקרבן, פשט מען רעדט דא פון א מעילה און פון א קרבן און א קרבן מעילה ברענגט מען נאר אויף א כזית. על כל פנים. האמיר דא די שאלה, ווען איינער איז מפר די נדר, צו ער שניידט די נדר אויף צוויי און ער איז מפר נאר האלב, אדער ניין, ער מאכט די גאנצע נדר שוואך. תא שמע, ברענגט די גמרא א ראיה פון א ברייתא צו פושט זיין די ספק. איז אזוי, די ברייתא גייט ארויף אויף א משנה, ווען מיר זעען די משנה אין דף ע' עמוד א', די משנה זאגט דארט, די משנה רעדט דארט אויך פון א נערה מאורסה, און די משנה זאגט, מת האב, לא נתרוקנה רשות לבעל, ס'טייטש וואס איז טאמער א נערה מאורסה האט געמאכט א נדר, און יעצט איז איר טאטע געשטארבן, און די שאלה איז, ביז יעצט איז די טאטע און די מאן צוזאמען האבן געדארפט מפר זיין, איז די שאלה וואס טוט זיך יעצט, די טאטע איז טויט, אפשר קען די מאן אליין מפר זיין, זאגט די משנה ניין, די כח פון די טאטע איז נישט יעצט אריבער צו די מאן, די מאן קען נישט יעצט מפר זיין אליין דעם נדר, אבער פארקערט זאגט די משנה, מת הבעל, טאמער די מאן איז געשטארבן, דעמאלטס נתרוקנה רשות לאב, איז פשט די מאן'ס כח איז אריבער צו די טאטע, און יעצט קען די טאטע אליין מפר זיין זיין טאכטער'ס נדרים. איז אזוי, אויף די משנה זאגט די ברייתא, אימתי אמרו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב, ווען איז טאקע געזאגט געווארן אז די מאן'ס כח גייט אריבער צום טאטן? דאס איז נאר בזמן שלא שמע הבעל קודם שימות, טאמער די מאן האט נישט געהערט די נדר פאר ער געשטארבן, און ער איז געשטארבן, דעמאלטס גייט זיין כח אריבער צום טאטן. או, אדער, ששמע והפר, לאמיר זאגן די מאן האט יא געהערט, און ער האט מפר געווען דעם נדר און ער איז געשטארבן, איז דעמאלטס ברגע וואס ער איז געשטארבן וועמיר באלד זען אז טאמער די מאן שטארבט אדער טאמער די טאטע שטארבט נישט קיין חילוק ווער ס'שטארבט איז זיין גאנצע הפרה ווערט אויס און ממילא די מאן האט מפר געווען און ער איז געשטארבן זיין הפרה איז געווארן אויס יעצט קען די טאטע איבערנעמען ער קען נעמען די כח און ער קען אליין מפר זיין די נדר או ששמע ושתק ומת בו ביום אדער למשל אז די מאן האט געהערט די נדר ער האט נישט מפר געווען אבער ער איז געשטארבן יענער טאג איז אויך זאגט מען זיין כח גייט אריבער צום טאטן, ווייל טאמער ס'איז אריבער א טאג, דאס הייסט לאמיר זאגן די מאן האט געהערט די נדר, ער האט נישט מפר געווען און ס'איז אריבער א טאג און די נעקסטע טאג איז ער געשטארבן, דעמאלטס וועמיר באלד זען אין די ברייתא, גייט נישט די כח אריבער צום טאטן, ווייל מ'האט שוין געזען אז טאמער די טאטע אדער די מאן הערן די נדר און זיי זענען עס נישט מפר יענעם טאג, איז כאילו זיי האבן עס מקיים געווען, איז אז די מאן האט עס מקיים געווען קען מער די טאטע שפעטער נישט מפר זיין, קריגט נישט די טאטע די מאן'ס כח. איי, מ'האמיר דאך געזען אז ווען די מאן האט מפר געווען און איז געשטארבן קריגט די טאטע די מאן'ס כח, לכאורה האט מען דאך געשמועסט אז ווען די מאן שטארבט איז זיין גאנצע הפרה ווערט אויס, און וואס א חילוק צו ער האט מפר געווען צו ער האט מקיים געווען, איז מיר זעהן טאקע דא אין די ברייתא אז ס'איז יא א חילוק, ווייל טאמער ער האט מפר געווען איז אין הכי נמי זיין הפרה ווערט אויס כאילו ער האט נישט מפר געווען, אבער לפחות ער האט נישט מקיים געווען, און ממילא קען די טאטע קריגן זיין כח, אבער טאמער ער איז מקיים קען די טאטע מער נישט קריגן זיין כח. זאגט טאקע די ברייתא זהו ששנינו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב, אבער זאגט די ברייתא אבל אם שמע וקיים, וואס איז טאמער די מאן האט געהערט די נדר און האט מקיים געווען, או ששמע ושתק ומת ביום שלאחריו אדער לאמיר זאגן די מאן האט געהערט די נדר ער האט נישט מקיים געווען אבער ער איז שטיל געבליבן ער האט נישט מפר געווען און ס'איז אריבער א טאג און די נעקסטע טאג ערשט איז ער געשטארבן איז דא אין יכול להפר קען די טאטע נישט מפר זיין די נדר איז אזוי יעצט גייט די ברייתא אויסרעכענען פיר ציורים פון אזעלכע סארט זאכן וואס אדער די טאטע אדער די מאן איז געשטארבן און די אנדערע האט מייפר געווען, און די ברייתא גייט זאגן ביי אלע פיר ציורים וואס די דין איז קודם איידער מ'זעט אינעווייניג גייט מען אויסשמועסן אויסעווייניג קודם כל די פיר ציורים, די ערשטע ציור איז אז די טאטע האט מייפר געווען און נאכדעם וואס ער האט מייפר געווען איז ער געשטארבן, יעצט איז די שאלה צו די מאן קען מייפר זיין צו נישט, ווען מ'זעט פארשטייט זיך אז נישט, די צווייטע ציור איז אז די מאן האט מייפר געווען און נאכן מייפר זיין איז ער געשטארבן, די דריטע ציור איז אז די מאן האט מייפר געווען און נאכדעם וואס די מאן האט מייפר געווען איז די טאטע געשטארבן, און די פערדע ציור איז אז די טאטע האט מייפר געווען און נאך די טאטע האט מייפר געווען איז די מאן געשטארבן. איז לאמיר זעהן אינעווייניג אלע פיר ציורים. די ערשטע ציור זאגט די ברייתא. שמע אביה והפר לה, די טאטע האט געהערט די נדר און ער האט מייפר געווען. ולא הספיק בעל לשמוע עד שמת האב, די מאן האט ניטאמאל אנגעיאגט צו הערן די נדר און די טאטע איז געשטארבן. פשט די טאטע האט געהערט, ער האט מייפר געווען און ער איז געשטארבן. יעצט די שאלה, וואס טוט זיך מיטן מאן? זאגט די ברייתא, זו היא ששנינו, מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל, די מאן קען נישט יעצט איבערנעמען די כח פונעם טאטן, די מאן קען נישט יעצט מפר זיין די נדר. יעצט אזוי, דא אפאר נקודות וואס מען דארף זיך דא שטעלן אויף דעם שטיקל פון די ברייתא. קודם כל, דארף מען פארשטיין אז לכאורה פארוואס טאקע, די טאטע האט מפר געווען, ער איז טאקע געשטארבן נאכדעם, אבער יעצט וואס איז געבליבן, די מאן דארף סך הכל מפר זיין, איז דא א הפרה פון די טאטע למעשה, איז דא א הפרה פון די מאן למעשה, פארוואס זאל מען נישט זאגן אז די מאן זאל קענען מפר זיין, און אזוי איז די נדר מופר. איז אויף דעם איז די תירוץ, אזוי ווי מען האט שוין געשמועסט. אז ווען איינער איז מייפער א נדר די טאטע אדער די מאן און נאכדעם שטארבט ער איז די גאנצע הפרה וואס ער האט געמאכט ווערט אויס און ממילא די טאטע האט טאקע מייפער געווען אבער ער איז גראד געשטארבן און ממילא זיין גאנצע הפרה איז אויס איז ווער איז דא דא די מאן און די מאן דארף יעצט אליין מייפער זיין אליין קען ער נישט מייפער זיין און ער קען אויך נישט קריגן די כח פונעם טאטן איז פאר דעם זאגט די ברייתא לא נתרוקנה רשות לבעל די מאן קען נישט מייפער זיין דעם נדר דאס איז איין נקודה נאך א נקודה איז פארוואס שטייט דא אז לא הספיק בעל לשמוע? וואס איז ווען די מאן וואלט יא געהערט? ס'טייטש וואס וואלט געווען אז די טאטע הערט די נדר ער איז מפר, די מאן הערט אויך די נדר ער איז נישט מפר, ס'טייטש מ'האלט נאך אלץ לאמיר זאגן דינסטאג איז עס געשען די גאנצע מעשה איז געשען דינסטאג די מאן הערט ער איז נישט מפר יעצט איז די טאטע געשטארבן איז אויך געזאגט געווארן לכאורה דער דין אז די מאן קען נישט יעצט מפר זיין וואס האט די ברייתא געדארפט מדגיש זיין לא הספיק בעל לשמוע, און ווי דער ר"ן איז מסביר אזוי, ווייל בעצם ווען הייבט זיך אן די כח הפרה פונעם טאטן, ווען הייבט זיך אן די כח הפרה פונעם מאן, נאר נאכדעם וואס זיי הערן, ווייל שטייט דאך אינעם תורה והיה ביום שמעו נאר די טאג וואס זיי הערן דעמאלטס קענען זיי מפר זיין פשט די כח צו מפר זיין איז נאר נאכן הערן, און ממילא טאמער די טאטע האט געהערט און די מאן האט נאכנישט געהערט איז אין א געוויסע זינען האט די מאן בכלל נישט געקריגן זיין כח נאך פשט די טאטע האט דא גאר א שטארקע כח אסאך א שטערקערע כח ווי ווען די מאן וואלט אויך געהאט א כח, ווייל טאמער ביידע האבן געהערט, האבן ביידע די זעלבע כח, אבער טאמער איינער האט געהערט און די אנדערע נישט, איז דער וואס האט געהערט האט א שטערקערע כח ווי די אנדערע, און ממילא דא וואלט געווען א הוה אמינא, אז היות וואס די טאטע האט געהערט די נדר און די מאן נישט, איז פשט די טאטע האט דא א ריזיגע שליטה אויף די נדר, איז יעצט האט די טאטע מפר געווען, די גאנצע חלק וואס ער האט דא, איז וואס איז איבער געבליבן פון די נדר? א גארנישט, א משהו, א כי הוא זה. איז דא וואלט ווען אפשר געווען א הוה אמינא צו זאגן, אז היות וואס ס'איז א גארנישט איבער געבליבן, איז אפשר די ביסל די גארנישט זאל די מאן קענען מייפר זיין. דאס איז די חידוש פון די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי. לא נתרוקנה רשות לבעל, אפילו די קליין ביסל, אפילו א אפגעשוואכטע גארנישט פון א נדר, קען די מאן אליין נישט מייפר זיין. דאס איז די חידוש פון די ערשטע ציור פון די ברייתא. ווייטער די צווייטע ציור, א פארקערטע ציור, שמע בעלה והפר לה, די מאן האט געהערט די נדר, און ער האט מייפר געווען, ולא הספיק האב לשמוע עד שמת הבעל, און די טאטע האט נישט געהערט, און די מאן איז געשטארבן, פשט די מאן האט געהערט, ער האט מייפר געווען, ער איז געשטארבן. איז אויף דעם זאגט די ברייתא, זו היא ששנינו, מת הבעל, נתרוקנה רשות לאב, אז דא זאגט מען יא, אז דער טאטע נעמט איבער דער מאנ'ס כח, און ממילא דער טאטע וועט יעצט קענען אליין מייפר זיין דעם נדר. יעצט לכאורה, דא, וואס האט אויסגעפעלט אז די ברייתא זאל זאגן, לא הספיק האב לשמוע עד שמת הבעל, וואס א חילוק דער טאטע האט יא געהערט, דער טאטע האט נישט געהערט, נאר, אזוי ווי מ'האט געזען פריער, אז טאמער דער טאטע האט נישט געהערט, איז פשט ווען דער מאן האט מייפר געווען, האט ער געהאט דא גאר א שטארקע שליטה אויפ'ן נדר, ווייל דער טאטע האט נאך בכלל נישט געהאט, און ער האט יא געהאט, פשט דער מאנ'ס כח איז געווען גאר שטארק. און ממילא ווען די מאן האט מפר געווען די נדר, וואס האט ער איבערגעלאזט? א גארנישט, א אפגעשוואכטע נדר, א קליינטשיגע נדר. איז דא וואלט ווען געווען א הוה אמינא אז אזא קליינטשיגע נדר קען די טאטע נישט ירש'ענען פון די מאן. א רגע צוריק האט מען געזאגט פארקערט, מ'וועט זיך באלד שטעלן אויף דעם. אבער ס'איז אויך דא א הוה אמינא צו זאגן אז א קליינטשיגע נדר קען מען נישט ירש'ענען פארוואס? ווייל א גרויסע נדר, א ערנסטע נדר, דאס קען מען איבערגעבן איינער צום צווייטן. אבער א שוואכע בלאזל א ווינטל פון א נדר דאס קען מען נישט איבערגעבן, און ממילא וואלט ווען אפשר געווען א הוה אמינא אז ווען די טאטע וואלט געהערט די נדר און די מאן וואלט געהערט די נדר ביידע וואלטן געהערט, און די מאן האט מייפר געווען און געשטארבן, יעצט קען די טאטע איבערנעמען די חלק פון די מאן, די טאטע קען מייפר זיין די רעשט פון די נדר, אבער טאמער די טאטע האט נישט געהערט און די מאן האט יא געהערט, און די מאן האט מייפר געווען, איז פשט ער האט מייפר געווען דא א ריזיגע חלק פון די נדר, און ער האט איבערגעלאזט אביסל, איז אפשר דאס ביסל זאל ער נישט קענען איבערגעבן פארן טאטן, און די טאטע העט נישט קענען מייפר זיין, דאס איז די חידוש אז נישט, נתרוקנה רשות לאב אז די טאטע קען יא מייפר זיין. יעצט לכאורה איז דאך דא דא ממש א סתירה מיניה וביה, ווייל ביי די ערשטע ציור האט מען געזאגט די חידוש איז אז אפילו ס'איז איבערגעבליבן אזא קליינטשיגע נדר, איז א קליינע נדר קען מען נישט איבערגעבן, אין די צווייטע ציור זאגט מען אז די חידוש איז פארקערט אז א קליינע נדר קען מען יא איבערגעבן, איז וואס גייט דא פאר? וואס איז די סברה אז א קליינע נדר זאל מען יא קענען, צו זאל מען נישט קענען? און ווי די ר"ן איז מסביר אז ס'איז טאקע דא ביידע סברות. פשט, ס'איז דא א הוה אמינא צו זאגן אזוי, ס'איז דא א הוה אמינא צו זאגן אזוי, ס'איז דא א צד צו זאגן אז היות וואס ס'איז כמעט גארנישט געבליבן, נו, אזא קליין ביסל קען מען דאך אוודאי איבערגעבן. ס'איז אויך דא א צד צו זאגן אז ניין, א קליין ביסל קען מען נישט איבערגעבן. און פארדעם קען מען נוצן די ביידע סברות. נאר וואס, בכל זאת איז דא א קשיא, אז נאכדעם וואס אונז שטעלן מיר דא פעסט אינעם צווייטן ציור, אז ס'איז דא א שטארקע סברא צו זאגן אז קליינטשיגע אפגעשוואכטע נדרים קען מען נישט איבערגעבן, אויב אזוי, ווער זאגט אז די ערשטע ציור איז אזוי גלאט? פשט, ווער זאגט אז אלעמאל איז געזאגט געווארן אז א מאן קען נישט מפר זיין א נדר נאכדעם וואס די טאטע איז טויט? קען זיין אז די סיבה אין די ערשטע ציור פארוואס די מאן קען נישט מפר זיין די נדר נאך די טאטע שטארבט, איז דייקא ווייל די טאטע האט שוין מפר געווען, פשט די טאטע ווען ער האט געלעבט האט מפר געווען, ער האט שוואך געמאכט די נדר, א שוואכע נדר קען מען נישט איבערגעבן, דערפאר קען די מאן נישט מפר זיין. אבער אפשר ווען די טאטע וואלט ווען נישט מפר געווען, נאר די טאטע האט געהערט די נדר האט גארנישט געטון, די מאן האט געהערט די נדר האט גארנישט געטון, יעצט איז די טאטע געשטארבן, קען זיין ביי אזא ציור קען די מאן יא איבערנעמען די כח הפרה פונעם טאטן, ווייל ס'איז א גרויסע כח, ס'איז נישט קיין קליינע, ס'איז נישט קיין אפגעשוואכטע נדר, און די מאן אליין וועט קענען מפר זיין. איז אויף דעם ענטפערט די ר"ן אז אין אמת'ן אריין איז נישט אזוי, ווייל דאס איז אלץ הוה אמינא'ס וואס מען רעדט דא, ווייל למסקנא גיי מיר זעהן אז ס'איז נישט קיין סברא צו זאגן אז א קליינע נדר קען מען נישט איבערגעבן און די חידוש פון די צווייטע ציור איז אז נישט, ניין, אליבא דאמת איז נישט דא אזא זאך ווי מען געבט איבער א קליינע אפגעשוואכטע נדר, איי אויב ס'איז נישט דא אזא זאך מען געבט איבער א אפגעשוואכטע נדר, איז וואס איז פשט פון די צווייטע צורה? אונז האבן דאך געזאגט די גאנצע חידוש פון די צווייטע ציור איז אז מען קען יא איבערגעבן א אפגעשוואכטע נדר אז אפילו די מאן האט מפר געווען די נדר און האט עס אפגעשוואכט פון דעסטוועגן נאך די מאן שטארבט קען די טאטע מפר זיין יעצט זאגסטו מיר אז נישט איז ווי מיר שוין באלד זעהן אין די ברייתא אין די פערדע ציור מיר דאס זעהן אז די סיבה פארוואס די טאטע קען מפר זיין די נדר נאך די מאן איז געשטארבן איז נישט ווייל ער האט געקריגן דא א קליינע אפגעשוואכטע נדר ווייל א קליינע אפגעשוואכטע נדר קען מען נישט איבערנעמען נאר די סיבה איז אזוי ווי מען האט געשמועסט אנפאנג ווייל ברגע וואס א מענטש איז מפר א נדר און נאכדעם שטארבט ער, איז די גאנצע הפרה ווערט אויס, ס'איז כאילו ס'איז קיינמאל נישט געווען, איז דערפאר, היות וואס די מאן איז געשטארבן, איז זיין גאנצע הפרה אויס, פארדעם זאגט די ברייתא אין די צווייטע ציור אז די טאטע קען מפר זיין, נישט ווייל ער נעמט איבער א אפגעשוואכטע נדר. אויב אזוי, קענסטו מיר נישט יעצט זאגן אין די ערשטע ציור, אז ווען די טאטע וואלט ווען נישט מפר געווען און וואלט נישט אפגעשוואכט די נדר וואלט די מאן געקענט מפר זיין? ניין! ווייל ברגע וואס די טאטע איז טויט גייט מיך שוין נישט אן צו ער האט מפר געווען צו ער האט נישט מפר געווען, אלעס וואס ער האט געטון איז סיי ווי סיי אויס, און פון דעסוועגן זאגט די ברייתא לא נתרוקנה רשות לבעל, זעהן מיר אז די מאן קען נישט איבערנעמען די נדר פונעם טאטן, נישט קיין חילוק וואסערע סארט נדר נישט קיין חילוק צו ער האט מפר געווען, נישט קיין חילוק צו ער האט נישט מפר געווען. איי פארוואס שטייט אין די ערשטע ציור לא הספיק בעל לשמוע עד שמת האב? ווייל טאקע די ברייתא וויל אין די הוה אמינא אונז געבן די חידוש אז זאלסט דיך נישט איינרעדן פאר קיין רגע אז א קליינע נדר קען מען איבערגעבן, ניין א קליינע נדר קען מען נישט איבערגעבן אבער נישט דאס די אמת'ע טעם פארוואס די מאן קען נישט מפר זיין די נדר ווייל ס'איז א קליינע נדר, נאר דער מאן קען נישט מפר זיין די נדר ווייל דער טאטע איז טויט, אז דער טאטע איז טויט קען דער מאן נישט מפר זיין פארקערט אבער אז דער מאן איז טויט קען דער טאטע מפר זיין. על כל פנים זאגט יעצט די ברייתא ווייטער די דריטע ציור, שמע בעלה והפר לה, דא רעדט זיך דער מאן האט געהערט די נדר האט מפר געווען, ולא הספיק האב לשמוע עד שמת, דער טאטע האט גארנישט געהערט ער איז געשטארבן. איז זאגט די ברייתא, אין הבעל יכול להפר קען נישט יעצט די מאן צוענדיגן די הפרה, ווייל שאין הבעל מפר אלא בשותפות, די מאן קען נאר מפר זיין בשותפות פונעם טאטן, אויב די טאטע איז טויט קען ער נישט אליין מפר זיין די נדר. יעצט לכאורה קודם כל, וואס די חידוש דא אין די דריטע ציור? פשט, בעצם, מען האט געזען די זעלבע זאך אין די ערשטע ציור, די ערשטע ציור האט אויך גערעדט אז די טאטע האט מפר געווען און געשטארבן, האט די ברייתא געזאגט אז די מאן קען נישט אליין מפר זיין, דא, לכאורה אויך די זעלבע זאך, די מאן האט מפר געווען, די טאטע איז געשטארבן, קען נישט די מאן אליין מפר זיין. וואס די חידוש דא וואס אונז האבן נישט געוואוסט אין די ערשטע ציור? דאס איז איין קשיא. חוץ דעם דארף מען פארשטיין פארוואס די ברייתא האט דא געטוישט די לשון. אין די ערשטע ציור האט די ברייתא געזאגט לא נתרוקנה רשות לבעל אז די מאן קריגט נישט יעצט די כח פונעם טאטן. אין די דריטע ציור נוצט די ברייתא א אנדערע לשון שאין הבעל מפר אלא בשותפות. וואס איז דער שינוי הלשון? איז ווי דער ר"ן איז מסביר אזוי, די חידוש דא אין די דריטע ציור איז אז אין די ערשטע ציור וואס איז געשען? די טאטע האט מפר געווען און נאכדעם איז ער געשטארבן. יעצט ברגע וואס די טאטע איז געשטארבן האט מען געשמועסט, לויט ווי אונז לערן מיר דא, איז נאך ער געשטארבן איז אלס וואס ער האט געטוהן ווערט אויס, פשט יעצט פאלט די גאנצע נדר אויפן מאן, די מאן דארף יעצט מפר זיין סיי זיין חלק און סיי די טאטעס חלק וואס די טאטע איז טויט און אלס איז געווארן אויס, איז דא זאגט די ברייתא טאקע לא נתרוקנה רשות לבעל די מאן קען דאס נישט טוהן ער קען דאס נישט דערהייבן ער קען נישט מפר זיין א גאנצע נדר אליין, אבער אין די דריטע ציור די דריטע ציור רעדט זיך דאך אז די מאן האט מפר געווען זיין חלק ווען די טאטע האט נאך געלעבט. פשט, די הפרה איז נאך געווען א גוטע הפרה, האלב די הפרה איז שוין מסודר, יעצט איז די טאטע געשטארבן, איז וואס דארף די מאן סך הכל טוהן? ער דארף סך הכל געבן א ענדיג צו די הפרה, די אנדערע האלב, איז קען זיין א האלבע הפרה וואלט געווען א הוה אמינא די מאן קען יא טוהן, איז פאר דעם זאגט די ברייתא ניין, אין הבעל מפר אלא בשותפות, די מאן קען אליין נישט מפר זיין א נדר, ער דארף א שותפות פונעם טאטן, און אז די טאטע איז אויס בלייבט די נדר שטעקן, די מאן קען נישט צוענדיגן די הפרה, דאס איז די דריטע ציור, זאגט יעצט די ברייתא ווייטער די פערדע ציור, פונקט פארקערט פון די דריטע ציור, די פערדע ציור איז גלייך מער צו די צווייטע ציור, זאגט די ברייתא שמע אביו והפר לה, די טאטע האט געהערט און ער האט מפר געווען, ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת, און יעצט איז די מאן געשטארבן, חוזר האב ומפר חלקו של בעל, איז דא קען די טאטע יא מפר זיין די אנדערע האלבע נדר די חלק וואס די מאן האט איבערגעלאזט, ווייל א טאטע אליין קען יא מפר זיין א נדר, אמר ר' נתן, זאגט ר' נתן הן הן דברי בית שמאי, יא, די פערדע ציור דאס איז די בית שמאי, בית שמאי האלטן טאקע אזוי פארוואס? ווייל ווי מען וועט שוין זעהן, די גמרא וועט זאגן, אז די ארגינעלע בעיא וואס האבן געהאט אנפאנג סוגיא צו מיגז גייז צו מיקלש קליש איז בית שמאי האלטן מיגז גייז בית שמאי האלטן אז ווען אדער די טאטע אדער די מאן זענען מפר זייער חלק איז פשט זייער חלק איז מופער אינגאנצן די אנדערע חלק איז גאנץ ס'איז ממש אינגאנץ און ס'איז נישט ס'איז נישט אפילו צוגערירט ס'איז א גאנצע נדר א גאנצע האלב איז פאר דעם זאגן די בית שמאי אז ווען די טאטע האט מפר געווען זיין חלק איז פשט אז זיין חלק איז מופר, די מאנ'ס חלק איז נאך גאנץ, יעצט אז די מאן איז געשטארבן נעמט די טאטע איבער די גאנצע חלק פון די מאן און די טאטע קען עס יעצט מפר זיין ווייל אזוי ווי מ'האט געזען די טאטע קען איבער נעמען די כח פון די מאן. אבער, זאגט ר' נתן בית הלל אומרים, אין יכול להפר, בית הלל קריגן זיך, בית הלל האלטן ביי די פערדע ציור, קען נישט די טאטע איבערנעמען די מאנס חלק פארוואס? ווייל בית הלל האלטן ווי מ'האט שוין זעהן מיקלש קליש אז ווען אדער די טאטע אדער די מאן זענען מפר די נדר נישט פשט אז זיי האבן מפר געווען א האלבע נדר נאר זיי האבן שוואך געמאכט די גאנצע און ממילא האלטן די בית הלל ברגע וואס די טאטע האט מפר געווען האט ער שוואך געמאכט די נדר יעצט אז די מאן איז געשטארבן די טאטע זאל יעצט איבערנעמען פון די מאן א שוואכע נדר? דאס זאגן די בית הלל דאס קען נישט זיין מ'קען נישט איבערנעמען א אפגעשוואכטע נדר נאר א גאנצע נדר דאס האבן מיר דאך שוין אויך פריערט אויסגעשמועסט. אז למסקנא נישט דא אזא זאך איבערנעמען א שוואכע נדר, און ממילא זאגן די בית הלל היות דער טאטע קען נישט איבערנעמען די אפגעשוואכטע נדר פונעם מאן, בלייבט די נדר שטעקן, און דער טאטע קען דאס נישט מפר זיין. אבער ווי די ר"ן שמועסט אויס, אז דאס איז אנדערש פון די צווייטע ציור, ווייל אין די צווייטע ציור, וואס דארט האט זיך גערעדט אז דער מאן האט געהערט, ער האט מפר געווען, ער איז געשטארבן, דארט אוודאי קען דער טאטע שפעטער מפר זיין, פארוואס? ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט, ברגע וואס דער מאן איז געשטארבן, איז זיין גאנצע הפרה ווערט אויס, אז זיין גאנצע הפרה ווערט אויס, פשט כאילו ס'איז גארנישט געשען, אוואדע קען דער טאטע יעצט גיין מפר זיין די גאנצע נדר, אבער דא ביי די פערדע ציור וואס דער טאטע האט מפר געווען און דער טאטע נישט געשטארבן, פשט ער האט שוואך געמאכט די נדר און די נדר איז נאך אלץ שוואך, און יעצט שטארבט די מאן, איז איבערנעמען א אפגעשוואכטע נדר? דאס האלטן בית הלל מ'קען נישט טון. איז על כל פנים זאגט די גמרא שמע מינה זעהן מיר דא אז לבית שמאי מיגז גייז לבית הלל מיקלש קליש שמע מינה זאגט טאקע די גמרא איז א גוטע ראיה פשט די בעיא איז תלוי אין א מחלוקת בית שמאי בית הלל.